בעזר השם יתברך מסכת פסחים דף נ ד מ'הייבט אן דף נ ד עמוד א' אויבן רבי מפזרן ר' חייא מכנסן איז אזוי נעכטן האבן מיר געזען אין א ברייתא א מחלוקת די ברייתא האט געזאגט וכיוון שרואה מברך מיד די תנא קמא אין די ברייתא האט געזאגט אז ווען א מענטש זעט א פייער מוצאי שבת מאכט ער גראד די ברכה בורא מאורי האש און שפעטער ווען ער מאכט הבדלה מאכט ער הבדלה און ר' יהודה אומר סודרן על הכוס רבי יהודה זאגט מ'איז עס מסדר אויפן כוס וואס טייטש מ'מאכט הבדלה אזוי ווי אונז מאכט מען ס'דא א סדר צו הבדלה מ'מאכט עס אלעס מיט א כוס און רבי יוחנן האט געזאגט די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה זאגט יעצט די גמרא רבי מפזרן ס'טייטש סיי די ברכה פון בורא מאורי האש און סיי די ברכה פון בורא מיני בשמים האט רבי מפזר געווען וואס טייטש ער האט עס אויסגעשפרייט אז ער האט געזען בשמים ס'איז אונטערגעקומען בשמים האט ער געמאכט א בורא מיני בשמים ס'איז אונטערגעקומען א פייער האט ער געמאכט בורא מאורי האש און שפעטער האט ער געמאכט הבדלה רבי חייא מכנסן רבי חייא האט יא געמאכט הבדלה אויפן כוס אזוי ווי אונז מאכט מען זאגט די גמרא אמר רבי יצחק בר אבדימי, האט רבי יצחק בר אבדימי געזאגט, אף על פי שרבי מפזרן, אפילו א רבי האט טאקע געמאכט די בורא מאורי האש די בורא מיני בשמים, און עס נישט געמאכט אויפן כוס נאר ווען ס'איז אונטערגעקומען, פון דעסט וועגן חוזר וסודרן על הכוס, כדי להוציא בניו ובני ביתו ווען ער איז אהיימגעקומען אין שטוב, האט ער נאכאמאל געמאכט געהעריג הבדלה אויפן כוס אזוי ווי אונז מאכמער, כדי מוציא צו זיין די שטוב און די קינדער, זאגט יעצט די גמרא, אונז האבן געזען כמה פעמים נעכטן אז פייער איז באשאפן געווארן מוצאי שבת, און פאר דעם לויט איין דעה מאכט מען טאקע א בורא מאורי האש מוצאי שבת, פרעגט די גמרא ואור במוצאי שבת איברי, איז דען פייער באשאפן געווארן מוצאי שבת? והא תניא מ'האמער דאך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן, צען זאכן זענען באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, און די ברייתא רעכנט אויס די צען זאכן, וואס טייטש, בשעת בריאת העולם, ממש בין השמשות פארן זמן, האט דער אייבערשטער באשאפן צען זאכן, וואס מ'עט זען דא איז דא א מחלוקת אין די ראשונים וואס פשט אז מ'האט באשאפן די צען זאכן דעמאלטס, ווייל מ'עט זען ס'איז זאכן וואס זענען בעצם בפועל באשאפן געווארן, צו בפועל נתגלה געווארן שפעטער, איז טאקע דא מפרשים וואס זאגן אז מ'האט עס באשאפן דעמאלטס נאר שפעטער איז עס נתגלה געווארן, ס'איז דא וואס זאגן אז די כח איז באשאפן געווארן דעמאלטס אבער בפועל איז עס שפעטער באשאפן געווארן, אבער על כל פנים שטייט אין די ברייתא די צען זאכן וואס איז באשאפן געווארן בין השמשות, זאגט די ברייתא די ערשטע זאך איז באר, די בארה של מרים וואס איז נאכגעגאנגען נאך כלל ישראל אין מדבר ביז מרים איז אוועק, איז דאס איז שוין באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, און זעלבע זאך והמן, די מן וואס אידן האבן געגעסן אין מדבר האט שוין דער רבונו של עולם כביכול באשאפן גראד בין השמשות די ערשטע בין השמשות ערב שבת, און זעלבע זאך וקשת, א רעגן בויגן וואס. ס'איז די ערשטע מאל נתגלה געווארן נאך נח, אבער די רעגנבויגן האט די אייבערשטער באשאפן ערב שבת בין השמשות, און כתב, דאס איז די צורה פון די אותיות וואס די אייבערשטער האט חוקק געווען אין די לוחות, איז די צורה איז שוין באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, און מכתב, מכתב דאס א כלי וואס כביכול דער רבונו של עולם האט גענוצט חוקק צו זיין די אותיות אין דעם לוחות, און די זעלבע זאך והלוחות, די לוחות אליין די ערשטע לוחות האט דער רבונו של עולם כביכול חוקק געווען ערב שבת בין השמשות, און וקברו של משה, די קבר פון משה רבינו האט די אייבערשטער אויך צוגעגרייט ערב שבת בין השמשות, ומערה שעמד בו משה, די מערה וואס משה רבינו איז געשטאנען ווי שטייט אין פסוק, ווען דער רבונו של עולם כביכול האט זיך באוויזן פאר משה, איז דאס אויך באשאפן געווארן די ערשטע ערב שבת בין השמשות, ואליהו און די זעלבע זאך אליהו הנביא האט זיך באהאלטן אין דעם זעלבן פלאץ ווי משה רבינו איז געשטאנען, איז עכ"פ רעדט מען פון די זעלבע פלאץ, און די זעלבע זאך איז פתיחת פי האתון, דאס אז די אתון פון בלעם האט געקענט עפענען די מויל איז דער כח שוין באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים, און די זעלבע זאך די ערד וואס האט זיך געעפנט דארט איינצושלינגען קרח ועדתו, איז אויך די לאך איז באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, זאגט די ברייתא ווייטער רבי נחמיה אומר משום אביו, רבי נחמיה זאגט נאך פון זיין טאטן, אף האור והפרד, אז די זעלבע זאך די פייער און די פרד איז אויך באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, ס'טייטש פייער בפשטות מיינט די פייער וואס אונז רעד מיר דא, וואס ביז יעצט האט מען געמיינט ס'איז באשאפן געווארן מוצאי שבת איז קודם כל פון דא וועט די גמרא פרעגן א קשיא אז דא זעהן מיר אז פייער איז באשאפן געווארן ערב שבת גאר בין השמשות און פרד זאגט רש"י פרד איז דאך א אזא סארט בעל חי וואס קומט ארויס פון א פערד מיט א חמור צוזאמען יעצט אין כל חדש מתחת השמש אונז ווייס מיר אז ס'קען נישט זיין א נייע זאך זאל באשאפן ווערן וואס איז נישט באשאפן געווארן ששת ימי בראשית נאר וואס דען זאגט ר' נחמיה נאך פון זיין טאטן אז אוואדע איז די ערשטע פרד באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות. ווייטער, ר' יאשיה אומר משום אביו, ר' יאשיה האט נאכגעזאגט פון זיין טאטן אף האיל, די זעלבע זאך די איל וואס אברהם אבינו האט מקריב געווען אנשטאטס יצחק, און די זעלבע זאך והשמיר, די ווארעם וואס אברהם שלמה המלך האט גענוצט א געוויסע ווארעם דארט צו שניידן שטיינער, איז די ביידע זענען אויך באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות. ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט אויכעט אף הצבת, צבת דאס איז א צווענגל א פלייער, ס'טייטש רבונו של עולם כביכול באשאפן א צבת ערב שבת בין השמשות, הוא היה אומר, ער האט געברענגט א ראיה דערצו, ווייל צבתא בצבתא מתעבדא, וויאזוי מאכט מען א צווענגל? מיט א צווייטע צווענגל, מען דארף האבן א צווענגל צו מאכן א צווענגל, מילא וצבתא קמייתא מאן עבד, די ערשטע צווענגל, יעדע צווענגל האט געדארפט האבן א צווענגל זאל אים מאכן, איז ווער האט געמאכט די ערשטע צווענגל, הא לאי בריאה בידי שמים היא, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז ס'איז א בריאה בידי שמים וואס דאס האט די רבונו של עולם כביכול אליין באשאפן, אמר ליה, האט עפעס א חכם דארט געזאגט צו רבי יהודה, אפשר יעשנה בדפוס ויקבענה כיון, ס'טייטש מ'קען מאכן א צווענגל אויך מיט א דפוס אז מ'גיסט אריין צושמאלצענע אייזן אריין אין א דפוס וואס קוקט אויס ווי א צווענגל קען מען אזוי מאכן אן קיין אנדערע צווענגל, איז במילא הא לאי בריאה בידי אדם היא מוז מען אוודאי זאגן אז באמת די ערשטע צווענגל האט א מענטש געמאכט, און נישט כביכול די רבונו של עולם, אבער עכ"פ, דאס האבן מיר יא געזען אין די ברייתא אז רבי נחמיה זאגט נאך פון זיין טאטן אז די פייער איז באשאפן געווארן ערב שבת, און אונז האמיר געשמועסט ס'איז באשאפן געווארן מוצאי שבת, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, הא באור דידן, ס'טייטש אונזער פייער איז אוודאי באשאפן געווארן מוצאי שבת, אבער הא באור דגיהנום, די פייער פון גיהנום איז באשאפן געווארן ערב שבת, אור דידן במוצאי שבת אור דגיהנום בערב שבת, פרעגט אבער די גמרא ואור דגיהנום בערב שבת איברי, איז דען אזוי אז די פייער פון גיהנום איז באשאפן געווארן ערב שבת? והא תניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, זיבן זאכן זענען באשאפן געווארן פאר דער רבונו של עולם כביכול האט באשאפן די וועלט, ואלו הן דאס זענען די זיבן זאכן, תורה, דאס איז תורה, תשובה, דאס איז די בחינה פון תשובה אז א איד זאל קענען תשובה טון, וגן עדן, גן עדן איז אויך באשאפן געווארן פאר די וועלט, וגיהנום, וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח די נאמען פון משיח און די אלע זאכן איז באשאפן געווארן פאר ששת ימי בראשית יעצט סתם אזוי די קשיא איז שוין גראד דא אז מ'זעהט דא שטייט קלאר אז די גיהנום איז באשאפן געווארן פאר בריאת העולם און ממילא וויאזוי זאגסטו אז די גיהנום איז באשאפן געווארן ערב שבת אבער על כל פנים פאר די גמרא פרעגט די קשיא ברענגט די גמרא א ראיה אז די אלע זאכן זענען באשאפן געווארן פאר בריאת העולם תורה דכתיב שטייט אין פסוק ה' קנני ראשית דרכו אז דער רבונו של עולם האט מיר באשאפן וואס טייטש די תורה ראשית דרכו פאר דער רבונו של עולם כביכול באשאפן די וועלט, תשובה, דכתיב וואס שטייט אין פסוק בטרם הרים יולדו פאר די בערג זענען געבוירן געווארן וואס טייטש פאר בריאת העולם, וכתיב, און א פסוק דערנאך שטייט תשוב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם וואס דאס איז א ענין פון תשובה, גן עדן, ווי זעהן מיר אז גן עדן באשאפן געווארן פאר בריאת העולם דכתיב וואס שטייט אין פסוק ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם, מקדם איז פשט פאר די וועלט איז באשאפן געווארן, גיהנום, ווי זעהן מיר גיהנום איז באשאפן געווארן פאר די וועלט, איז דכתיב וואס שטייט אין פסוק, כי ערוך מאתמול תפתה, כי ערוך מאתמול טייטש פאר די וועלט איז באשאפן געווארן תפתה, איז די גיהנום באשאפן געווארן תפתה, דאס איז א ענין פון גיהנום זאגט רשי, ווייל יעדער איינער וואס איז זיך מתפתה ביצרו, וואס לאזט זיך פונעם יצר הרע קומט אן אין גיהנום, ווייטער זאגט די ברייתא כסא הכבוד ובית המקדש, ווי זעהן מיר אז כסא כבוד און בית המקדש איז באשאפן געווארן פאר די וועלט, דכתיב כסא כבוד מרום מראשון, וואס טייטש פאר די וועלט איז באשאפן געווארן, מקום מקדשנו, אז די בית המקדש איז אויך באשאפן געווארן פאר בריאת העולם, און שמו של משיח, ווי זעהן מיר דכתיב וואס שטייט אין פסוק יהי שמו לעולם, לפני שמש ינון שמו, וואס דאס איז פאר בריאת העולם, על כל פנים זעהן מיר דאך אז די גיהנום איז באשאפן געווארן פאר די וועלט נישט ערב שבת, ענפערט די גמרא אמרי, חללה הוא דנברא קודם שנברא העולם, די לאך פון די גיהנום ווי די גיהנום געפינט זיך אליין, דאס איז באשאפן געווארן פאר די וועלט, אבער ואור דידיה, די פייער פונעם גיהנום, איז באשאפן געווארן בערב שבת. פרעגט די גמרא ואור דידיה בערב שבת איברי, איז דען אזוי די פייער פון גיהנום באשאפן געווארן ערב שבת? והא תניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, ר' יוסי אומר, ר' יוסי זאגט, אור שברא הקדוש ברוך הוא בשני בשבת, אין לו כביה לעולם, די פייער וואס דער רבונו של עולם האט כביכול באשאפן מאנטאג די ערשטע מאנטאג פון בריאת העולם, דאס איז א פייער וואס לעשט זיך קיינמאל נישט אויס און דא רעדט מען פון די פייער פון גיהנום, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה, זעהן מיר אז די פייער פון די גיהנום לעשט זיך קיינמאל נישט אויס, ואמר רב בנאה בריה דרבי עולא מפני מה לא נאמר כי טוב בשני בשבת, פארוואס ביי די צווייטע טאג וואס ביי בריאת העולם אין פרשת בראשית איז ביי מאנטאג שטייט נישט דערמאנט די ווארט כי טוב, און ביי אלע אנדערע טעג ווערט עס יא דערמאנט, מפני שנברא בו אור של גיהנום, ווייל יענע טאג איז באשאפן געווארן די פייער פון גיהנום, און ממילא פאסט נישט צו רופן כי טוב אויף אזא טאג, ואמר רב אלעזר, זאגט רב אלעזר אבער אף על פי שלא נאמר בו כי טוב, אפילו שטייט טאקע נישט דארט כי טוב חזר וכללו בששי, איז ביים זעקסטן טאג שטייט שוין כי טוב אויך אויף דעם שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, וואס דאס גייט ארויף אויף די גאנצע בריאה, אבער על כל פנים זעהן מיר דאך אז די פייער פון די גיהנום איז באשאפן געווארן מאנטאג, און נישט ערב שבת, אלא נאר במילא זאגט טאקע די גמרא, חללה, קודם שנברא העולם, די פלאץ ווי די גיהנום געפינט זיך, דאס איז באשאפן געווארן פאר די וועלט איז באשאפן געווארן, ואור דידיה בשני בשבת, און די פייער פונעם גיהנום איז באשאפן געווארן מאנטאג אזוי ווי מען האט יעצט געזען ווייל שטייט טאקע נישט כי טוב, ואור דידן, און אונזער פייער איז אזוי, במחשבה, עלה לבראות בערב שבת, במחשבה האט דער רבונו של עולם כביכול עס געוואלט מאכן ערב שבת, אבער בפועל, ולא נברא עד מוצאי שבת, איז עס נישט באשאפן געווארן בפועל ביז מוצאי שבת. דתניא און די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא רבי יוסי אומר, שני דברים עלו במחשבה לבראות בערב שבת, ולא נבראו עד מוצאי שבת, ס'דא צוויי זאכן וואס דער רבונו של עולם האט כביכול אינזינען געהאט דאס צו באשאפן ערב שבת, אבער צום סוף איז עס באשאפן געווארן מוצאי שבת, ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דיעה באדם הראשון, מוצאי שבת האט דער רבונו של עולם כביכול אריינגעלייגט א דעת אין אדם הראשון מעין דוגמה של מעלה אזוי ווי די דעת וואס געפינט זיך כביכול אויבן אין הימל והביא שני אבנים וטחנן זו בזו און האט גענומען צוויי שטיינער האט עס צוזאמגעריבן ויצא מהן אור און עס איז ארויסגעקומען פון דעם א פייער און די זעלבע זאך מוצאי שבת איז והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מהן פרד האט אדם הראשון גענומען א סוס מיט א חמור און עס איז באשאפן געווארן די ערשטע פרד אבער במחשבה איז סיי די פייער און סיי די פרד האט דער רבונו של עולם כביכול געוואלט באשאפן ערב שבת ר' שמעון בן גמליאל אומר, ר' שמעון בן גמליאל זאגט ניין אז פרד בימי ענה היה, אז די פרד איז נישט באשאפן געווארן מוצאי שבת דורך אדם הראשון, נאר דורך ענה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, ער האט געטראפן די ימים במדבר וואס דאס איז פרדים, וואס טייטש ענה האט געמאכט די ערשטע פרד, זאגט די גמרא דורשי חמורות היו אומרים, די וואס פלעגן דרשנ'ען פסוקים סתומים וואס טייטש פסוקים וואס איז שווער צו דרשנ'ען פלעגן דרשנ'ען אז ענה פסול היה, ענה איז געווען א ממזר, לפיכך הביא פסול לעולם, פאר דעם האט ער געברענגט א מין פסול וואס דאס איז א פרד וואס קומט ארויס פון כלאים, ער האט עס אראפגעברענגט די ערשטע אויפן וועלט, שנאמר, ווי ווייסט מען אז ענה איז געווען א ממזר, ווייל שטייט אין פסוק אלה בני שעיר החורי, און דער פסוק איז דארט ממשיך וענה, אז ענה איז געווען פון די קינדער פון שעיר, וכתיב און שטייט אין פסוק אלה בני צבעון ואיה וענה, אז ענה איז געווען א זון פון צבעון, יעצט צבעון אליין איז אויך געווען א זון פון שעיר, און ווי קען זיין אז ענה איז געווען א זון פון צבעון, און א זון פון שעיר, אלא נאר מלמד, שבא צבעון על אמו, והוליד ממנה ענה, אז צבעון האט געוואוינט מיט זיין מאמע, פון דעם איז ארויסגעקומען ענה, פאר דעם הייסט ענה אויכעט פון די בני שעיר, ווייל ענה איז ארויסגעקומען פון די פרוי פון שעיר, אבער בפועל ממש איז צבעון געווען זיין טאטן, און צבעון איז אויך געווען זיין ברודער, על כל פנים די ענה איז געווען א ממזר, און ער איז דער וואס האט געמאכט די ערשטע פרד, פרעגט אבער די גמרא ווער זאגט אז ענה איז געווען א ממזר? ודילמא תרי ענה הוו, קען זיין אז געווען צוויי מענטשן האבן געהייסן ענה, איין ענה געווען א זון פון שעיר, און איין ענה געווען א זון פון צבעון, זאגט די גמרא, אמר רבא, האט רבא געזאגט, אמינא מילתא, כ'גיי זאגן א זאך, דשבור מלכא לא אמרה, אז אפילו שבור מלכא די מלך שבור, וואס איז געווען א מלך אין יענע צייטן, ער אליין האט עס נישט געזאגט, יעצט ומנו, ער האט אוודאי נישט געמיינט די מלך, נאר וועם האט רבא מכנה געווען שבור מלכא? דאס איז שמואל. שמואל האט רבא מכנה געווען שבור מלכא ווייל שמואל איז געווען אזא מין בקי אין דינים אז יעדע זאך וואס ער האט גע'פסק'נט אין דינים איז די הלכה ווי אים, און במילא אז יעדע זאך וואס קומט ארויס פון זיין מויל ווערט גראד מתקיים אזוי ווי א מלך. איכא דאמרי ס'דא וואס זאגן אז עס איז געווען אביסל אנדערש אז אמר רב פפא. רב פפא האט געזאגט אמינא מילתא דשבור מלכא לא אמרה, איך גיי זאגן א זאך וואס אפילו שבור מלכא האט נישט געזאגט, ומנו ווער די שבור מלכא וועם האט רב פפא מכנה געווען שבור מלכא? רבא. על כל פנים, גייען זיי דא פארענטפערן פון ווי ווייסט מען ס'איז נישט געווען צוויי ענה'ס, אפשר געווען צוויי מענטשן האבן געהייסן ענה, אמר קרא זאגט ער ניין ווייל שטייט אין פסוק הוא ענה, די פסוק זאגט ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימים, אז ס'שטייט הוא ענה זעהן מיר הוא ענה דמעיקרא אז דאס די זעלבע ענה וואס מ'האט פריער דערמאנט, וואס טייטש מ'רעדט דא נאר פון איין ענה, און די ענה איז טאקע געווען א ממזר אזוי ווי די גמרא האט מדייק געווען. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, עשרה דברים נבראו בערב שבת, בין השמשות, צען זאכן זענען באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, דאס איז די זעלבע ברייתא פון פריערט, ואלו הן,

וואס איז געוואקסן אויף דעם שקדים מיט פרחים, איז דא וואס זאגן דער מקל איז אויך באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, ויש אומרים אף המזיקין, אז אויך די מזיקין, ויש אומרים אף בגדו של אדם הראשון, דאס איז אויך דער בגד פון אדם הראשון, וואס אדם הראשון האט געהאט א בגד וואס איז געווען אויף דעם כל מיני צורות פון חיות און בהמות, וואס ער האט שולט געווען אויף אלע חיות און בהמות, שפעטער האט עס נמרוד געקריגן, און שפעטער האט עס עשיו געקריגן, על כל פנים דער בגד איז אויך באשאפן געווארן איז דא וואס זאגן ערב שבת בין השמשות, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא שבעה דברים מכוסים מבני אדם, ס'איז דא זיבן זאכן וואס זענען באהאלטן פון א מענטש, אלו הן דאס זענען די זיבן זאכן, די ערשטע זאך איז יום המיתה, די טאג וואס א מענטש גייט שטארבן, ער ווייסט קיינמאל נישט ווען ער וועט שטארבן, די צווייטע זאך איז ויום הנחמה, די טאג וואס א מענטש העט זיך טרייסטן א מענטש וואס האט צרות ווייסט נישט ווען די נחמה העט קומען, די דריטע זאך איז ועומק הדין די טיפקייט פון א דין א מענטש מיינט א דין תורה איז פשוט מען זעהט עדות מען רעדט מיט מענטשן ראיות לכאן ולכאן אבער בעצם איז עס אסאך טיפער מען ווייסט קיינמאל נישט די אמת, רש"י זאגט א צווייטע פשט אז עומק הדין איז עומק הדין אויף יענע וועלט, ווייטער ואין אדם יודע מה בלבו של חברו א מענטש ווייסט נישט וואס געפינט זיך אין זיין חבר'ס הארץ, און די נעקסטע זאך איז ואין אדם יודע במה משתכר א מענטש ווייסט נישט פון וואס ער העט מאכן פרנסה, די נעקסטע זאך איז מלכות בית דוד מתי תחזור, ווען ס'וועט צוריק קומען מלכות בית דוד, און די לעצטע זאך איז די מלכות חייבת, די מלכות רומי מתי תכלה, ווען ס'וועט פארניכטעט ווערן. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא שלשה דברים עלו במחשבה לבראות, ס'איז געווען דריי זאכן וואס דער רבונו של עולם האט כביכול אינזינען געהאט צו באשאפן בששת ימי בראשית, אבער למעשה האט עס נישט באשאפן נאר ס'איז געשען שפעטער, ואם לא עלו דין הוא שיעלו, וואס טייטש טאמער כביכול דער רבונו של עולם האט עס נישט געטראכט איז מן הדין די סברה זאגט, אז די זאכן זאלן באשאפן ווערן ווייל אנישט קען נישט א מענטש ביישטיין די וועלט, און דאס זענען די דריי זאכן, על המת שיסריח, אז א מת זאל מסריח, זאל פארשטינקען ווערן, פארוואס ווייל אנישט העט יעדער מענטש האלטן זיינע מתים ביי זיך, און העט זיך קיינמאל נישט טרייסטן, ועל המת שישתכח מן הלב, טאקע אז א מענטש זאל פארגעסן פון א מת, ועל התבואה שתרקב, אז תבואה זאל פארשימלט ווערן, ווייל אנישט וועלן מענטשן אנזאמלען תבואה און קיינמאל נישט ארויסלאזן די תבואה, און ממילא זיין א הונגער אויפן וועלט, ווייל קיינער העט קיינעם נישט פארקויפן, מען העט זאמלען און זאמלען, און ממילא איז א נס אז ס'ווערט פארשימלט, ויש אומרים איז דא וואס זאגן על המטבע שיצא אז א מטבע זאל אויך א מענטש אויסגעבן, ווייל אז נישט פון וואס העט א עני האבן געלט די עשירים וועלן צאמהאלטן די געלט און האלטן און האלטן און האלטן און עס קיינמאל נישט ניצן, זאגט די הייליגע משנה, די משנה איז דא ממשיך דן צו זיין אויף כל מיני מנהגים, זאגט די משנה מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושין, א פלאץ וואו די מנהג איז געווען אז מען מעג טון מלאכה תשעה באב טוט מען, וואס טייטש אז מען מעג ארבעטן, און פלעצער וואס מען האט זיך נוהג געווען נישט צו ארבעטן תשעה באב טאר מען נישט. ובכל מקום, אבער וואס טייטש סיי די פלעצער וואס די מנהג איז צו ארבעטן סיי די פלעצער וואס די מנהג איז נישט צו ארבעטן, תלמידי חכמים בטלים, איז תלמידי חכמים ארבעטן נישט תשעה באב, פארוואס? ווייל תשעה באב דארף מען זיין פארנומען און קלאגן אויפן חורבן. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם, ס'טייטש לענין דאס קען זיך יעדער איינער האלטן פאר א תלמיד חכם, ס'קוקט נישט אויס ווי א בעל גאווה, נאר ווער ס'וויל, קען טאקע אפילו ביי א פלאץ וואס די מנהג איז אז מען ארבעט יא, קען יעדער מענטש זיך פירן ווי א תלמיד חכם און נישט ארבעטן. זאגט די הייליגע גמרא, אמר שמואל האט שמואל געזאגט, אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד, ס'טייטש א תענית ציבור דאס איז ביי א פלאץ וואס ס'פאלט נישט דארט קיין רעגן, איז בית דין גוזר א תענית ציבור, דאס הייסט א תענית ציבור, נישט יעדע תענית הייסט א תענית ציבור, איז די תענית ציבור איז געווען גאר גאר א הארבע תענית, וואס אזוי ווי ביי אונז אין תשעה באב וואס טייטש א געהעריגע תענית ווייסט מען, פאסט מען נאר בייטאג, א תענית ציבור פאסט מען אויך ביינאכט די נאכט פריערט, און א תענית ציבור איז אויך אסור במלאכה, איז דאס איז אויך נאר, מ'עט באלד זעהן דאס אויך נאר די צווייטע מאל וואס בית דין האט גוזר געווען, די ערשטע מאל נישט, אבער על כל פנים א תענית ציבור איז גאר הארב, איז דאס זאגט שמואל אז די אלע חומרות פון א תענית ציבור האט מען נישט געזעהן אין בבל, נאר תשעה באב, ווייל אין בבל פלעגט קיינמאל נישט פעלן קיין רעגן, און ממילא האט מען נישט געדארפט גוזר זיין קיין תענית ציבור, תשעה באב האט מען געזען די אלע חומרות. פרעגט אבער די גמרא, למימרא דסבר שמואל תשעה באב בין השמשות שלו אסור, קען מען דען זאגן אז שמואל האלט אז תשעה באב איז די בין השמשות פאר תשעה באב איז אסור באכילה און אסור במלאכה, אזוי ווי ביי תענית ציבור, והאמר שמואל, שמואל האט דאך געזאָגט תשעה באב בין השמשות שלו מותר, אַז בין השמשות אין תשעה באב איז מותר באכילה און מותר במלאכה. זאָגט די גמרא עסטו וועלן זאָגן וכי תימא? זיי וועלן זאָגן ניין, וואָס טייטש אַז תשעה באב און תענית ציבור זענען ביידע די זעלבע? נאָר וואָס פרעגסטו מיר אַ קשיא, אַז ביי תענית ציבור בין השמשות איז אסור, און שמואל זאָגט אַז בין השמשות תשעה באב איז מותר, אויף דעם קען איך דיר זאָגן וכי תימא קסבר שמואל כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר, אַז יעדע תענית ציבור איז בין השמשות מותר, אָבער דאָס זאָגט די גמרא קען נישט זיין, והא אנן תנן, אונז האמיר דאך געלערנט אין א משנה, אוכלין ושותין מבעוד יום, אז ביי א תענית ציבור קען מען עסן און טרינקען מבעוד יום פאר ס'ווערט נאכט, איז לכאורה וואס טייטש מבעוד יום למעוטי מאי, לאו למעוטי בין השמשות, לכאורה מבעוד יום איז טייטש נאר ווען ס'איז טאג און נישט בין השמשות, זעהן מיר אז ביי א תענית ציבור טאר מען נישט עסן בין השמשות, און שמואל האט דאך קלאר געזאגט אז תשעה באב בין השמשות שלו מותר, און ממילא תשעה באב און א תענית ציבור איז נישט די זעלבע זאך, זיי האבן נישט די זעלבע חומרות, ענטפערט די גמרא לא. למעוטי משחשיכה, טייטש דאס וואס שטייט אוכלין ושותין מבעוד יום ביי יעדע תענית ציבור, מיינט נישט אז בין השמשות טאר מען מער נישט, נאר בין השמשות מעג מען נאך אויכעט, פונקט ווי ביי תשעה באב, נאר וואס דען ביינאכט פון ווען ס'ווערט נאכט, פון דעמאלטס טאר מען מער נישט עסן ביי א תענית ציבור, און די זעלבע זאך ביי תשעה באב. זאגט די גמרא נימא מסייע ליה לכאורה האבן מיר א ראיה צו שמואל פון א ברייתא, ווייל שטייט אין א ברייתא, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספיקו אסור, וזה ספיקו מותר, וואס טייטש בעצם איז נישט דא קיין חילוק צווישן תשעה באב און יום כיפור, רש"י זאגט אוודאי דא א חילוק איינס איז כרת איינס איז דרבנן נאר מען מיינט אין די דינים פון תשעה באב און די דינים פון יום כיפור איז נישט דא קיין חילוק נאר לגבי ספיקו אז ספיקו ביי יום כיפור איז אסור און ספיקו פון תשעה באב איז מותר וואס מיינט ספיקו מאי ספיקו מותר לאו בין השמשות לכאורה מיינט עס צו זאגן אויף בין השמשות אז בין השמשות אין יום כיפור איז אסור במלאכה ס'איז אסור באכילה ס'איז אסור מיט די אלע איסורים און ביי תשעה באב בין השמשות איז מותר ממילא האמיר טאקע א ראיה ווי שמואל האט געזאגט אז תשעה באב בין השמשות איז מותר זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה לא כדאמר רב שישא בריה דרב אידי לקביעא דירחא הכא נמי לקביעא דירחא ס'מיינט סך הכל צו זאגן לקביעא דירחא וואס טייטש טאמער עס איז געווען א פלאץ וואס די שליחים פון בית דין זענען נישט אנגעקומען דארט און ממילא איז א ספק וועלכע טאג ס'איז ווייל מ'ווייסט נישט ווען ס'איז געווען ראש חודש איז לגבי יום כיפור איז ספיקו אסור ס'טייטש לגבי יום כיפור דארף מען האלטן ביי אזא אופנים דארף מען האלטן צוויי טאג יום כיפור מה שאין כן ביי תשעה באב איז גענוג אז מ'האלט איין טאג און דאס טייטש ספיקו מותר זאגט די גמרא ווייטער

עסן זיי אביסל און שפעט זענען זיי משלים דעם תענית על כל פנים פירט רבא אויס ובין השמשות שלו אסור בין השמשות אין תשעה באב איז אסור ער קריגט זיך אויף שמואל וכן אמרו משמיה דרבי יוחנן און רבי יוחנן האט אויך אזוי געזאגט אז בין השמשות אין תשעה באב איז שוין אסור פרעגט די גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי האט דען רבי יוחנן אזוי געזאגט והאמר רבי יוחנן תשעה באב אינו כתענית ציבור א תשעה באב איז נישט ווי א תענית ציבור מאי לאו לבין השמשות לכאורה מיינט ער צו זאגן לגבי בין השמשות אז ביי א תענית ציבור איז בין השמשות אסור און תשעה באב איז מותר, און ממילא איז א קשיא ווי זאגט ער רבי יוחנן זאגט אז בין השמשות אין תשעה באב איז אסור, זאגט די גמרא לא, למלאכה, עס מיינט סך הכל צו זאגן לגבי מלאכה אז תשעה באב איז נישט ווי א תענית ציבור, אז א תענית ציבור איז טאקע אסור במלאכה אבער תשעה באב איז מותר במלאכה, לכתחילה ווייטער אין די משנה האט מען געזען אז מקום שנהגו שלא לעשות דארט טאר מען נישט טון קיין מלאכה, אבער בעצם מעג מען טון א מלאכה אין תשעה באב, פרעגט די גמרא מלאכה, קען דען זיין אזא זאך? תנינא, מיר האבן דאך עס קלאר געלערנט, די משנה זאגט, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, און מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין, זעהן מיר ס'איז הכל תלוי אין מנהג, ואפילו רבי שמעון גמליאל, אפילו רבי שמעון גמליאל אין די משנה, לא אמר אלא דכי יתיב ולא עביד, לא מיחזי כיוהרא, רבי שמעון גמליאל זאגט אויך אז יעדער זאל זיך פירן ווי א תלמיד חכם, וואס טייטש אפילו א פלאץ וואס די דרך איז צו ארבעטן, זאל א מענטש זיך איינהאלטן פון ארבעטן, ס'קוקט נישט אויס ווי א בעל גאווה, אבל מיסר לא אסר, אבער ווייטער ער זאגט נישט ס'איז אסור, און מילא וואס איז רבי יוחנן'ס חידוש, קען נישט זיין אז דאס איז די חידוש אז תשעה באב מעג מען טון א מלאכה, אלא מאי אינו כתענית ציבור, נאר וואס דען דארף מען זאגן, וואס האט רבי יוחנן געמיינט ווען ער האט געזאגט תשעה באב אינו כתענית ציבור, ער האט געמיינט צו זאגן לתפילת נעילה, אז דעמאלטס אין די צייטן פון חזל ווען מען האט גוזר געווען א תענית ציבור איז געווען א תפילת נעילה, און דאס איז נישט דא תשעה באב, פרעגט די גמרא איז דען אזוי, והאמר רבי יוחנן לוואי שיתפלל אדם והולך כל היום כולו, הלוואי א מענטש דאווענט א גאנצע טאג א מענטש קען דאווענען וויפיל תפילות ער וויל, און וואס עפעס זאל מען נישט זאגן נעילה תשעה באב, איז זאגט טאקע די גמרא, התם חובה, הכא רשות, אוודאי מעג מען זאגן נעילה תשעה באב, מעג זאגן נעילה יעדן טאג, אבער ביי א תענית ציבור איז עס א חובה און תשעה באב איז עס א רשות און דאס זאגט רבי יוחנן ווען רבי יוחנן זאגט אז תשעה באב אינו כתענית ציבור זאגט די גמרא נאך א תירוץ ואיבעית אימא מאי אינו כתענית ציבור לעשרים וארבע זענען פֿיר און צוואַנציק ברכות וואס מ'האט מתקן ס'טייטש שמונה עשרה אמאל אַכצן ברכות מ'האט צוגעלייגט זעקס ברכות ווען מ'דאווענט ביי א תענית ציבור און דאס איז נישט דא תשעה באב רב פפא אמר רב פפא ענפערט א דריטע תירוץ מאי אינו כתענית ציבור אינו כראשונות אלא כאחרונות ואסורה, ס'טייטש פארקערט, רב פפא זאגט אונז האבן דאך געשמועסט אז ווען ס'האט נישט גערעגנט איז קודם האט מען גוזר געווען דריי מאל א תענית וואס דאס איז געווען לייכטע תעניתים און שפעטער האט מען גוזר געווען דריי הארבע תעניתים שפעטער זיבן נאך הארבערע תעניתים אבער על כל פנים די ערשטע תענית וואס מ'האט גוזר געווען איז לייכטע תעניתים מ'האט נישט געפאסט ביינאכט און מילא דאס מיינט רבי יוחנן צו זאגן אז תשעה באב איז נישט ווי די ערשטע סארט תעניתים אז וואס אז מ'מעג טון מלאכות און מען מעג עסן ביינאכט, דאס איז תשעה באב אנדערש, אבער ווי א געהעריגע תענית ציבור איז אוודאי קען זיין רבי יוחנן זאגט אז תשעה באב איז פונקט ווי א תענית ציבור און טאקע בין השמשות איז אסור פונקט ווי א תענית ציבור, פרעגט אבער די גמרא, מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן, שטייט אין א ברייתא אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר, איז לכאורה וואס מיינט עס מאי ספיקו מותר, לאו בין השמשות שלו, זעלבע קשיא ווי פריער, וואס טייטש אז שטייט דא אז תשעה באב איז ספיקו מותר, מיינט עס לכאורה אז בין השמשות אין תשעה באב איז מותר בעשיית מלאכה און מותר באכילה, זאגט די גמרא ניין, אמר רב שישא בריה דרב אידי לא, לקביעא דירחא אזוי ווי מען האט פריערט געענטפערט, ס'רעדט זיך לגבי טאמער ס'איז דא א ספיקא דיומא, איז יום כיפור דארף מען האלטן צוויי טאג, און תשעה באב האלט מען נאר איין טאג, אבער ווייטער, אוודאי קען זיין אז רבי יוחנן האלט אז תשעה באב בין השמשות איז שוין אסור בעשיית מלאכה און אסור באכילה, זאגט די גמרא ווייטער, הא לכל דברים זה וזה שווין, ס'טייטש אונז האבן מיר דאך געזען אז אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספיקו מותר און זה ספיקו אסור, איז משמע אז אלע אנדערע זאכן איז תשעה באב און יום כיפור גלייך, לכאורה זאגט די גמרא איז א ראיה פון דא מסייע ליה לר' אלעזר דאמר ר' אלעזר אסור לו לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב כדרך שאסור להושיט אצבעו ביום הכיפורים אז א מענטש טאר נישט אריינשטעקן זיין האנט אין וואסער אפילו א פינגער אין וואסער תשעה באב אזוי ווי יום כיפור און ממילא איז טאקע א ראיה פון דא צו ר' אלעזר אז תשעה באב און יום כיפור זענען ביידע גלייך פרעגט אבער די גמרא מיתיבי א קשיא פון א ברייתא שטייט אין א ברייתא אין בין תשעה באב לתענית ציבור אלא שזה אסור בעשיית מלאכה וזה מותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו אז ביי א געהעריגע תענית ציבור איז אסור בעשיית מלאכה און תשעה באב איז מותר בעשיית מלאכה ביי א פלאץ ווי די מנהג איז טאקע צו ארבעטן אבער הא לכל דבריהן זה וזה שווין איז משמע פון די צווייטע ברייתא אז תשעה באב מיט יעדע תענית ציבור איז גלייך מיט אלע דינים אין די ערשטע ברייתא איז טאקע משמע אז תשעה באב מיט יום כיפור זענען גלייך מיט אלע דינים אבער אין די צווייטע ברייתא איז משמע אז תשעה באב מיט א תענית ציבור איז גלייך מיט אלע דינים ואילו גבי תענית ציבור תניא וואס שטייט ביי תענית ציבור אז כשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו לא ס'טייטש אז ביי יעדע תענית ציבור מעג א מענטש וואשן פניו ידיו ורגליו קומט אויס טאמער מען וועט לערנען ווי די צווייטע ברייתא אז תשעה באב און א תענית ציבור זענען ביידע די זעלבע דינים קומט אויס אז תשעה באב וועט מען מעגן וואשן פניו ידיו ורגליו און דו זאגסט דאך מיר דא אז אין בין תשעה באב ליום כיפור איז משמע אז תשעה באב און יום כיפור האבן ביידע די זעלבע דין און רבי אלעזר זאגט דאך אז תשעה באב און יום כיפור טאר מען אפילו נישט אריין שטעקן די פינגער אין וואסער, און ווי שטימט עס? אמר רב פפא, ענטפערט רב פפא, תנא קולי קולי קתני, די ביידע ברייתות רעדן סך הכל פון קולות, די ערשטע ברייתא זאגט אז אין בין תשעה באב ליום כיפור אלא שזה ספיקו מותר וזה ספיקו אסור, וואס טייטש ווילסטו וויסן א קולא וואס איז דא ביי תשעה באב מער פון יום כיפור? ס'דא א קולא אז ביי תשעה באב איז ספיקו מותר, דאס האט שוין מיר געשמועסט ווען מען ווייסט נישט ווען ראש חודש מה שאין כן ביי יום כיפור אבער דאס מיינט נאכנישט צו זאגן אז לגבי אלע אנדערע דינים זענען זיי גלייך און די זעלבע זאך די צווייטע ברייתא וואס זאגט אז אין בין תשעה באב לתענית ציבור מיינט אויך צו זאגן אז ווילסט וויסן א קולא וואס איז דא ביי תשעה באב מער ווי א תענית ציבור איז אז תשעה באב איז מותר בעשיית מלאכה און ביי תענית ציבור איז אסור בעשיית מלאכה אבער ס'מיינט נישט אז מיט אלע חומרות זענען זיי גלייך און אוודאי קען זיין אז תשעה באב איז הארבער פון א געהעריגע תענית ציבור, און תשעה באב טאר מען זיך אוודאי נישט וואשן פניו ידיו ורגליו. זאגט די גמרא ווייטער מ'האבן געזען די משנה ובכל מקום תלמידי חכמים מ'האבן געזען די שיטה פון רבי שמעון בן גמליאל אז יעדער מענטש קען זיך האלטן פאר א תלמיד חכם און נישט טון קיין ארבעט תשעה באב. פרעגט די גמרא למימרא דרבי שמעון בן גמליאל סבר לא חיישינן ליוהרא, קען מען דען זאגן אז רבי שמעון בן גמליאל האלט נישט פון יוהרא אז א מענטש זאל זיך האלטן ווי א בעל גאווה ורבנן סברי חיישינן ליוהרא און חכמים האלטן פארקערט, והא איפכא שמעינן להו, מען האט דאך געזען א צווייטע פלאץ פונקט פארקערט, דתנן, ווייל מען האט געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין ברכות, חתן, אם ירצה לקרות קרישמע לילה ראשונה, קורא, טאמער א חתן וויל ליינען קרישמע די ערשטע נאכט ביים חתונה, מעג ער ליינען קרישמע, און עס קוקט נישט אויס ווי יוהרא, וואס טייטש ווייל בדרך כלל א מענטש די ערשטע נאכט פון די חתונה איז טרוד מיט די מצוה, און במילא קען ער נישט אינזינען האבן קיין קרישמע, פונדעסטוועגן זאגן די חכמים דארט אז א חתן קען ליינען קרישמע און אפילו עס קוקט אויס ווי א בעל גאוה אז ער האלט אז ער קען אינזין האבן נישט געפערליך, רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון זאגט ניין, לא כל הרוצה ליטול את השם יטול, נישט יעדער איינער זאל זיך פירן ווי א ירא שמים קען זיך פירן, וואס טייטש סתם א חתן קען זיך נישט זעצן ליינען קרישמע ווייל ער ווייזט מיט דעם אזא גאוה אז ער קען אינזין האבן בשעת נארמאל וואס א חתן קען נישט ממילא טאר מען נישט, זעהן מיר דאך פונקט פארקערט, אז רב שמעון גמליאל איז חושש ליוהרא און די חכמים נישט, ענטפערט די גמרא אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה, מען דארף טאקע פארדרייען איינס פון די משנות, אדער אונזער משנה, אדער די משנה דארט אין ברכות, אבער אוודאי נאך מ'וועט עס פארדרייען וועט עס שטימען. רב שישא בריה דרב אידי אמר, רב שישא בריה דרב אידי זאגט א אנדערע תירוץ לא תיפוך מען דארף גארנישט פארדרייען, דרבנן אדרבנן לא קשיא, די שיטה פון די חכמים אויף די חכמים איז נישט שווער פארוואס? ווייל הכא דא ביי תשעה באב, כיון דכולי עלמא עבדי מלאכה ואיהו לא עביד, מיחזי כיוהרא, דא אז יעדער איינער ארבעט און איינער פירט זיך אויף ווי א תלמיד חכם נישט ארבעטן, קוקט ער אויס ווי א בעל גאווה, אבל התם דארט ביי קרישמע כיוון דכולי עלמא קרי ואיהו נמי קרי, לא מיחזי כיוהרא דארט ביי חתן, יעדער ליינט דאך קרישמע, ממילא חתן ליינט אויך קרישמע, קוקט ער נישט אויס ווי אזא בעל גאווה, און די זעלבע זאך ר' שמעון גמליאל אדר' שמעון גמליאל איז אויך לא קשיא פארוואס, ווייל התם הוא דבעינן כוונה, דא לגבי קרישמע דארף מען דאך האבן כוונה, ואנן סהדי דלא מצי כווני דעתיה, און איך ווייס קלאר א חתן קען נישט האבן די ערשטע נאכט ממילא מיחזי כיוהרא קוקט ער אויס ווי א בעל גאווה, אבל הכא, אבער דא לגבי תשעה באב לא מיחזי כיוהרא קוקט ער נישט אויס ווי א בעל גאווה פארוואס? ווייל אמרי מענטשן וואס וועלן זעהן ווי ער ארבעט נישט וועלן זאגן מלאכה היא דלית ליה פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא, נישט פשט ער ארבעט נישט ווייל ער איז א בעל גאווה ווייל ער האלט זיך ווי א תלמיד חכם, נאר ווייל סתם אזוי איז א בטלן ער האט נישט קיין ארבעט, און ממילא דא קוקט עס נישט אויס ווי יוהרא מה שאין כן ביי א חתן.